מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון זיי, אהבת השם, יראת השם, אמונה, בטחון, זיין צוגעבונדן צו צדיקים. מיר האלטן סיפור קכ ד, מיר האלטן אינמיטן דערציילן די מעשה'ס פונעם ספר וואס הייסט דערצייל מיר א מעשה חלק ב', דאס איז ארויסגעגעבן געווארן דורך הרב ניסן מינדעל, וואס האט צוזאמגעקליבן אלע מעשות וואס איז געווען געדרוקט אין שמועסן מיט קינדער און יוגנט פאר די פערציק יאר פון תש ב ביז תשמ ב. די קעפל פון די אלע מעשות וואס מיר האלטן אינמיטן איז צדיקים און גוטע אידן. די מעשה וואס מיר גייען דערציילן איז די קעפל איז פארגאסענע זופ. די צוויי ברידער ר' אלימלך און ר' זושא ווי רבי משולם זושא איז געווען אנגערופן, מען האט אים גערופן רב זושא, איידער זיי זיינען בארימט געווארן אלס צדיקים און רביים, איינער באוואוסט געווארן אלס רבי אלימלך פון ליזענסק, און ער איז באוואוסט געווארן אלס רב זושא פון אניפאלי, האבן זיי יארן לאנג געפראוועט גלות, פארשטעלט ווי פשוט'ע ארעמע לייט, האבן זיי ארומגעוואנדערט פון שטאט צו שטאט און פון דארף צו דארף, וואו ס'איז געווען א הכנסת אורחים שטיבל אין שטעטל, איז געווען מה טוב, זענען זיי אריין גיין דארטן, אויב ס'איז נישט געווען קיין הכנסת אורחים שטיבל, האט מען געדארפט שלאפן אויף א הארטע באנק אין דער חבדניצע פון בית מדרש, אין דעם פאלוש, אין דעם פאדערשטן צימער פון שול, איבערכאפן דאס הארץ מיט א טרוקן שטיקל ברויט און א טרונק וואסער, אדער וואס א גוטהארציגע בעלעבאסטע האט אריינגעטראגן. אויף שבת איז יעדער דורכפארער געווענליך געווען געלאדן צו א סעודה, אבער די ארעמקייט און נויט איז געווען אזוי גרויס אז זעלטן איז געווען וואס צו עסן צו זאט. פראווען גלות איז געווען א גרויסע גרויסע אפקומעניש, אבער די כוונה איז געווען צו אויסלייטערן די נשמה און אויסעדלען די מידות, איז די אפקומעניש שוין געווען צו פארליידן. די צוויי צדיקים, די ברידער ר' אלימלך און ר' זושא, האבן דערצו געהאט נאך א כוונה, צו באקענען זיך דורך דער אייגענער איבערלעבעניש מיט דעם טאג טעגליכן לעבן פון די אידישע מאסן אין גאליציע און פוילן, און אין דערבייאיגע לענדער אויכעט. כדי צו מקיים זיין אשרי משכיל אל דל, דוד המלך זאגט אשרי משכיל אל דל, וואויל צו דעם וואס פארשטייט דעם ארעמאן. ויהי היום, אין א געוויסן טאג זענען די צוויי ברידער אנגעקומען אין א שטעטל ערב שבת, נאכדעם ווי זיי זענען געגאנגען אין מקווה און זיך צוגעגרייט צו שבת, זענען זיי אריינגעקומען אין בית מדרש, זיך געזעצט ביי דער טיר צו דאווענען מנחה און צו מקבל שבת זיין, און דאן האבן זיי ווארט מען ביז איימיצער פון די בעלי בתים וועט זיי פארבעטן צו זיך צו דער ערשטער סעודת שבת פרייטאג צונאכטס. נאכן דאווענען זענען זיך די בעלי בתים פאנאנדער געגאנגען און די צוויי ברודער זענען געבליבן זיצן מיט ליידיגע הענט דער לעצטער צו פארלאזן דעם בית מדרש איז געווען דער רב, וועלכער האט קוים קוים געקוינט שפייזן זיין הויזגעזינד, אבער זעענדיג אז די צוויי ארמע לייט זענען געבליבן אן א מכניס אורח, האט ער זיי פארבעטן צו זיך. די רעבעצן האט נישט דערווארט אן אורח אויף שבת, און צוויי אורחים אוודאי נישט. ווען דער מאן איז אריינגעקומען פון בית מדרש מיט צוויי אורחים, איז איר די הארץ איינגעפאלן, אבער דער פרייליכער גוט שבת פון איר מאן און דער הדרת פנים פון די אורחים האבן איר אביסל בארואיגט. מילא האט זי געטראכט, ס'איז נישט דאס ערשטע מאל וואס זי דארף מאכן א נייע חלוקה פאר א אומדערווארטעטן אורח, אראפנעמען אביסל פון זיך און אביסל פון דעם און אביסל פון יענעם, אז עס זאל סטייען אויך פאר די צוויי אורחים. אינמיטן פון דער סעודה, בשעת זי האט דערלאנגט א טעלער שיטערע זופ פאר רב פאר רבי אלימלך'ן, האט ער נישט ווילנדיג פארטשעפעט דעם טעלער, און דער זופ האט זיך אויסגעגאסן אויפן טיש. זיין האנט האט זיך פארטשעפעט אין דעם, און ס'האט זיך אויסגעגאסן די זופ אויפן טיש. אוי וויי! האט זיך די רעבעצן ארויסגעכאפט מיט א קרעכץ, און איז געגאנגען ברענגען א צווייטן טעלער. דעם מאל מיט א פאר לעפל זופ ווייניגער. די רעבעצן האט אוועקגעשטעלט דעם טעלער זופ אויפן טיש לעבן אים, ר' אלימלך איז געווען עפעס פארטראכט און פארחלומט, געוואלט האט ער צוברענגען דעם טעלער נענטער צו זיך, אבער דער טעלער האט זיך ווי ארויסגעגליטשט פון זיין האנט און איבערגעקערט צום צווייטן מאל. געוואלד! האט די רעבעצן אויסגערופן א פארצווייפלטע, ווי קען מען זיין אזוי אומגעלומפערט? איצט האָט דער רבֿ גענומען זײַן טעלער זופּ און האָט עס פֿאָרזיכטיק אַװעקגעשטעלט פֿאַר דעם פֿאַרחלומטן אורח. נעמט רב אלימלך דאָס לעפֿל און װיל עס צוטראָגן צום טעלער, אָבער דאָ גיט זיך זײַן האַנט אַ טרײסל. פּאַװאָליע! פּאַװאָליע! רופֿט זי אױס די רביצן אַ דערשראָקענע, אָבער ס'איז שױן געװען צו שפּעט. דער דריטער טעלער זופּ האָט זיך אױכעט איבערגעקערט. וויי איז מיר, אזא לא יוצלח נעבעך האט זי זיך געבייזערט און טרערן האבן זיך געשטעלט אין די רעבעצנס אויגן. דא רופט זיך אפ רב זושא, רעבעצן, זייט מוחל, האט נישט קיין פאראיבל, מיין ברודער איז געווען פארטיפט אין די הויכע וועלטן, די פארגאסענע זופ איז נישט סתם א צופאל, עס האט געמאכט א רושם אין הימל, ס'איז א געטליכע זאך. רב זושא'ס געלאסענע און ערנסטע רייד האבן אביסל בארואיגט די רעבעצן, זי האט אבער געשאקלט מיטן קאפ און געמורמלט, איך הייב נישט אן צו פארשטיין וואס דו זאגסט. עטליכע וואכן שפעטער האט דערגרייכט אין שטעטל א קלאנג אז א וואונדערליכע געשעעניש האט פאסירט אין קייסערליכן פאלאץ אין פעטערבורג. ס'איז געווען א פרייטאג צונאכט, און דער קייסער פאוועל האט געדארפט אונטערשרייבן א נייעם אוקאז, א נייעם באפעל, א נייע גזירה, וואס זיינע מיניסטארן האבן צוגעגרייט, דאס האבן די שונאי ישראל צוגעטראכט א שווערע גזירה אויף די אידן, וואס וואלט צוגערויבט די פרנסה פון צענדליגער טויזנטער אידישע משפחות. דער קיסר האט גענומען די פען אין האנט איינצוטינקען אין טינטער, אבער דער טינטער האט זיך איבערגעקערט און דאס טינט איז אויסגערונען. מען האט פארשפרייט, מען האט פארשטייט זיך געבראכט א פרישן טינטער מיט טינט, דער קייסער שטעקט אריין די פען אין טינטער, און מיטאמאל, נאדיר, דער טינטער גיט זיך א וואקל און קערט זיך איבער. בלית ברירה ברענגט מען א פרישן טינטער א דריט מאל, און ווידעראמאל עס פאסירט דאס זעלבע, ער לייגט אריין דעם, ער לייגט אריין דעם, די פענע, און ס'גיט זיך א קער איבער. דא האט שוין דער קיסר פארלארן זיין געדולד, ער שטעלט זיך אויף און דערקלערט, עס טוט מיר זייער לייד הערשאפטן, אבער דעם באפעל וועל איך שוין נישט אונטערשרייבן, פון הימל ווייזט מען מיר אז איך זאל נישט אונטערשרייבן די נייע גזירה קעגן די אידן. די מעשה מיט די פארגאסענע זופ האט זיך פארשפרייט און אומעטום וואו די צוויי ברידער ר' אלימלך און ר' זושא האבן געוואנדערט האט מען זיי אויפגענומען מיט גרויס כבוד און באוואונדערונג, זיי האבן זיך שוין מער נישט געקענט פארשטעלן אלס פשוט'ע וואנדערדיגע ארמעלייט, די מעשה איז באוואוסט געווארן אינעם גאנצן געגנט. רבי אלימלך האט זיך באזעצט אין ליזענסק און רבי זושא האט זיך באזעצט אין אניפאלי און זיי זיינען בארימט געווארן אלס גאר גרויסע צדיקים און רביים מיט פיל פיל טויזנטער חסידים. די צווייטע מעשה וואס מ'וועט דערציילן היינט איז די קעפל איז פדיון שבויים. ר' משה לייב סאסובער איז אמאל געפארן אין וועג, ער איז אנגעקומען אין א דארף און איז פארפארן צו דער קרעטשמע וואס א איד האט געהאלטן אין ארענדע פון א פריץ, א איד האט געהאט דארטן א קרעטשמע, די קרעטשמע איז אבער געווען פארמאכט און פוסט, ר' משה לייב האט זיך נאכגעפרעגט ביי די ארומיגע שכנים פארוואס די קרעטשמע שטייט ליידיג, און וואו איז דער קרעטשמער און זיין משפחה? האבן די שכנים אים דערציילט אז אזוי ווי דער קרעטשמער האט נישט געקענט באצאלן די ארענדע, האט דער פורץ אים אריינגעזעצט אין תפיסה און האט ארויסגעטריבן זיין ווייב און קינדער. זיי האבן אויך געהערט פון דעם פורץ אז ער וועט האלטן דעם קרעטשמער אין תפיסה ביז דאס ווייב וועט אים ברענגען און באצאלן דעם גאנצן חוב. ר' משה לייב סאסובער איז שטארק פארציטערט געווארן פון דעם אומגליק וואס האט פאסירט מיט דעם קרעטשמער און זיין משפחה. ער איז שוין אמאל איינגעשטאנען אין דער קרעטשמע און האט געקענט דעם קרעטשמער אז ער איז א ערליכער און זייער א פרומער איד. איז ר' משה לייב אוועק צום פריץ און האט געפרואווט מיט אים רעדן און וועכער מאכן זיין שטיינערנע הארץ, אבער דער פריץ האט פון קיין זאך נישט געוואלט וויסן, ער האט געזאגט אז דער קרעטשמער איז אים שוין לאנג הינטערשטעליג מיט דער ארענדע, מיט דעם שכר פאר דעם קרעטשמע, און ער וועט אים לאזן פוילן אין תפיסה ביז די ארענדע וועט באצאלט ווערן. און אז ער וועט זיצן אין תפיסה וועט שוין דער פריץ באקומען די ארענדע. פרעגט אים ר' משה לייב, וואס פארדינסטו אז ער זיצט אין תפיסה, באקומסט דאך סייווי סיי נישט די געלט? אדרבה, אז ער וועט קענען אנפירן מיט דער קרעטשמע, איז די האפענונג אז ער וועט זיך צוביסלעך ארויפארבעטן און אפצאלן דעם חוב, מיט דעם וואס דו האלטסט אים דא קען ער דאך נישט ארבעטן, קען ער זיכער נישט אפצאלן, אבער דורך האלטן אים אין תפיסה, פון וואנעט וועט קומען די הכנסה? דער פּריץ איז אָבער געווען איינגעשפּאַרט. איך האָב אַן עצה, האָט ר' משה לייב פאָרגעלייגט דעם פּריץ, נעם מיך אַנשטאָט אים און לאָז אים צוריק גיין אין דער קרעטשמע. אַז אידן וועלן דערהערן, אַז איך זיץ אין תפיסה, וועלן זיי גיכער צוזאַמענקלייבן געלט אויף אויסצולייזן מיך, גיכער ווי דעם קרעטשמער. אויף דעם האָט דער פּריץ מסכים געווען. ער האט באפרייט דעם קרעטשמער פון די קייטן און האט אנשטאט אים גענומען ר' משה לייבן אלס משכון פאר דעם חוב. איז ר' משה לייב געזעצן אין דער פינסטערער תפיסה געשמידט אין קייטן און האט זיך געפרייט וואס ער האט מקיים געווען די מצוה פון פדיון שבויים. אבער ווען עס איז געקומען די צייט צו דאווענען מנחה און ער האט זיך ארומגעקוקט וואו ער געפינט זיך האט ער זיך שטארק מצער געווען און די רשעות פון דעם פריץ האט אים זייער שטארק פארדראסן. ר' משה לייב'ס מסירות נפש פאר א אידן האט געמאכט א גרויסן רעש אין הימל, ווי קען מען לאזן אזא צדיק אין א קלעם זיצן אין א תפיסה נאכדעם ווי ער האט מקיים געווען אזא גרויסע מצוה פלוצלינג, איז דער פּריץ געפֿערלעך קראַנק געװאָרן און ער האָט געשיקט רופֿן דעם גלח, כּדי זיך צו מתװדה זײַן אױף זײַנע חטאים, אײדער ער פּגרט, אײדער ער שטאַרבט. צװישן אַלע זײַנע חטאים האָט ער אױך דערמאָנט די מעשׂה מיט דעם קרעטשמער, װעמען ער האָט אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסה, און װי אַזױ אַ גוטער איד האָט זיך איבערגעגעבן אַלס משכּון אַנשטאָט אים און ער זיצט בײַ אים אין תּפֿיסה. איצט פארשטיי איך שוין פארוואס עס האט דיך אנגעכאפט אזא קרענק, האט אים דער גלח געזאגט, אויב דאס לעבן איז דיר טייער, הייס תיכף באפרייען דעם אידן און בעט אים איבער, מיט א אידן טאר מען זיך נישט אנהויבן, בפרט נאך מיט א הייליגן צדיק, עסט אים איבערבעטן אפשר עסטו ווערן געזונט. דער פריץ האט תיכף געשיקט זיין באדינער צו באפרייען דעם אידן און ברענגען אים צו אים. א וויילע שפעטער איז דער באדינער געקומען אליין און האט געמאלדן אז דער איד לאזט זיך נישט אראפנעמען די קייטן. ר' משה לייב סאסעווער לאזט נישט מ'זאל אראפנעמען די קייטן פון אים. פארוואס נישט? האט זיך דער פריץ געוואונדערט. ער זאגט אז מיט באפרייען אים וועט דאך דער קרעטשמער נישט געהאלפן ווערן. ער פאדערט אז דער פריץ זאל אים שענקען דעם חוב, פאר דעם צער וואס ער האט דעם קרעטשמער פארשאפט, ער זאל אים מוחל זיין דעם גאנצן חוב. גוט, גיי זאג אים אז איך שענק דעם גאנצן חוב, און זאל ער באלד אריינקומען צו מיר אהער. א קורצע וויילע שפעטער האט זיך דער באדינער אומגעקערט ווידער אליין. דער איד לאזט זיך נאכאלץ נישט אראפנעמען די קייטן, ער זאגט אז שענקען דעם חוב איז נאך אלץ נישט גענוג, פון וואנעט וועט ער לעבן? אויב די גאנצע פרנסה גייט אוועק אויף דער ארענדע, פון וואנעט וועט ער האבן געלט פאר זיין משפחה? ער וועט דאך מסתם ווידער באלד מוזן ווערן א בעל חוב. דער פריץ האט זיך גענומען ווערגן און שטיקן, און ער האט געפילט אז אט אט שטארבט ער. מיט די לעצטע כוחות האט ער געהייסן דעם באדינער לויפן אין תפיסה און זאגן דעם אידן. אז ער דער פריץ איז גרייט צו שענקען דעם קרעטשמער די ארענדע פאר א גאנצן יאר פאראויס אן געלט. דער באדינער איז געלאפן אין תפיסה און האט זיך אומגעקערט צוזאמען מיט ר' משה לייבן, יעמאלט האט ער מסכים געווען מען זאל אראפנעמען די קייטן און ער איז געקומען צו דעם פריץ. דער פּריץ האָט זיך דערפֿרײט און האָט אַ ביסל פֿרײַער אָפּגעאָטעמט. איצט זײַ מיר מוחל און גיב מיר אַ ברכה, אַז איך זאָל געזונט װערן, האָט אים דער פּריץ געבעטן זיך בײַ אים. פֿאַר דעם צער, װאָס דו האָסט פֿאַרשאַפֿט דעם קרעטשמער און מיר, האָסטו טאַקע יוצא געװען, אָבער פֿאַר דעם צער, װאָס דו האָסט פֿאַרשאַפֿט צו דעם קרעטשמערס װײַב און קינדער, קען איך דיר נאָך אַלץ נישט מוחל זײַן. עס וועט דורכגיין א יאר און דער קרעטשמער וועט ווידער דארפן דייגען וועגן דער ארענדע, דו זעסט דאך אז די ארענדע איז צו הויך, נעמסט ביי אים צופיל געלט פאר רענט פאר די שכר פון דעם האטעל, פון דעם קרעטשמע. די קרעטשמע טראגט פשוט נישט אזא הוצאה, עס איז א קליינער דערפל, עס קומען נישט קיין סאך מענטשן, און ער האט נישט פון וואו צו באצאלן אזא גרויסע סכום. אויב דו ביסט גרייט צו שניידן די ארענדע אויף האלב, און וועסט צוזאגן מער קיינמאל נישט מצער צו זיין דעם ערליכן קרעטשמער און זיין משפחה, וועל איך דיר מוחל זיין און דו וועסט ווערן געזונט גלייך. פארשטייט זיך אז דער פאריץ האלט זיך אין איין שטיקן, ער פילט אז דער אטעם ענדיגט זיך ביי אים און ער גייט פגר'ן. פארשטייט זיך אז דער פאריץ האט מסכים געווען, ער האט תיכף געהייסן אויסשרייבן א אפמאך מיט דעם קרעטשמער, אין וועלכן ער האט זיך פארפליכטעט צו שענקען אים דעם פריערדיגן חוב, ער פארגיבט אים דעם פריערדיגן חוב, און די ארענדע גיט ער אים אויף א יאר פאראויס אן געלט, ער גיט אים דעם דעם קרעטשמע אן יאר, און דאן נאכדעם צאלן נישט מער ווי א העלפט פון דער ארענדע לויט זיין מעגליכקייט. אפגעטאן דאס געשעפט, האט זיך דער פאריץ גענומען פילן בעסער, און זיין קרענק איז פארשוואונדן פונקט אזוי פלוצלינג ווי זי האט אים אנגעכאפט. ר' משה לייב האט נאך באוויזן צו דאווענען מנחה אין דער קרעטשמע, און ער מיט דער און ער מיט דעם קרעטשמער און זיין גאנצער משפחה האבן געפייערט זייער באפרייאונג מיט גרויס גרויס שמחה. די קומענדיגע מעשה איז די קעפל אז ס'איז באשערט עשירות, אז ס'איז באשערט צו זיין רייך. פאראן מענטשן וועמען עס חלומ'ט זיך אמאל, און אפשר מער ווי איינמאל, אז זיי זיינען נתעשר געווארן. זיי האבן א שיינעם חלום אז זיי זענען געווארן גבירים. חלומות זענען דאך אפט נישט מער ווי פאנטאזיעס, מיט וועלכע א מענטש טראגט זיך ארום אויף דער וואר. ווי זאגט די וועלט, וואס איינער בייטאג טראכט, חלומ'ט ער זיך, חלומ'ט זיך אים אינדערנאכט. פאראן מענטשן וועלכע שלאגן זיך אפילו ארויס פון די כוחות צו ווערן רייך וואס פריער, אקוראט ווי דאס וואלט געווען אינגאנצן אפהענגיג פון זיי. זיי ווילן נישט טראכטן וועגן דעם ווייל זיי ווילן נישט חלומ'ען וועגן דעם. יעדנפאלס, בערל איז נישט געווען איינער פון די דאזיגע מענטשן. אים איז אזא געדאנק קיינמאל נישט איינגעפאלן. בערל איז געווען א פשוט'ער איד ער געווען א שמח בחלקו, און דאס, און דאס, זאגן דאך חכמי, זאגן דאך אונזערע חכמים, איז די גרעסטע עשירות. ווען בערל האט געדאווענט, און געדאווענט האט ער דריי מאל א טאג, ווי אלע אידן, האט ער וואס אן אמת געבעטן ביים אויבערשטן פיל ברכות, געזונט, פרנסה, נחת פון קינדער, אביסל מער שכל אין קאפ צו פארשטיין א בלאט גמרא, א ריינע הארץ צו טון מצוות, אבער עשירות? ווער דארף האבן אזא קאפ דרייעניש? געלויבט השם יתברך וואס ער האט א וואוילע ווייב און טייערע קינדערלעך, זאלן זאלן אלע זיין געזונט און פרנסה אויף דער באשיידענער הוצאה, עס פעלט עס פאלט אים אויך נישט שווער צו געבן מער ווי מעשר אויף צדקה, דארף מען זיך ווינטשן מער? ער דארף נישט האבן, ער דארף נישט זיין קיין גביר. בערל האט געלעבט אין א קליין שטעטל וואס האט געהייסן טשאסניק. ניט ווייט פון דער שטאט טשערנאבל, וואס איז אויך געווען א קליין שטעטל, אבער האט אבער האט געהאט גאר א גרויסן רעבן, דער הייליגער צדיק רבי נחום טשערנאבילער. בערל איז טאקע געווען א חסיד פון דעם טשערנאבילער רעבן. א פאר מאל אין יאר פלעגט ער קומען אין טשערנאבל, אנזאפן זיך מיט תורה און קדושה, וואס האט אים דערקוויקט א גאנץ יאר. אגב, פלעגט ער יעדן מאל מיטנעמען דאס אנגעזאמלטע צדקה געלט, פלעגט ער אראפנעמען מעשר פון אלץ וואס ער האט געמאכט און איבערגעבן עס צום רעבן, דער רבי האט דאך בעסער געוואוסט ווי און וואו און וועמען צו פארטיילן די צדקה, אז דאס זאל אויפטון אין דער פולסטער מאס דאס וואס עס דארף דערמיט אויפגעטון ווערן, פלעגט ער ברענגען די מעשר אלעמאל צום רעבן. אין א געוויסן טאג צווישן פורים און פסח איז געווארן א גערודער אין טשאסניק, ס'איז אנגעקומען א ידיעה אז דער רבי קומט, נישט אפט איז דער איז דער רבי ארויסגעפארן אין וועג, און נאך זעלטענער האט טשאסניק געהאט די זכיה אז דער רבי זאל פארפארן אין שטעטל, במילא איז די שמחה אין שטעטל געווען זייער גרויס, מער פון אלעמען האט זיך געפרייט ר' בערל. ער האט שוין אמאל געהאט דעם זכות אז דער רבי איז פארפארן צו אים אין הויז און איז איינגעשטאנען ביי אים, האט ער זיך גענומען גרייטן אויפצונעמען דעם רעבן מיט דעם געהעריגן יראת הכבוד און הכנסת אורחים ווי עס פאסט זיך פאר אזא געהויבענעם אורח אזא גרויסער צדיק. באלד אבער איז זיין שמחה פארשטערט געווארן, ער האט באקומען א ידיעה פונעם רעבן אז דעם מאל וועט ער ביי אים נישט איינשטיין, דאס איז נאך דאס איז נאך נישט גאר, דער רבי האט בערלען געלאזט וויסן אז ער זאל זיך נישט באווייזן פאר אים, נישט אויף יחידות און נישט מיטן עולם צוזאמען, ער זאל זיך נישט באווייזן צום רעבן. און אויב דאס איז נאך נישט גענוג, האט אים דער רבי בפירוש אנגעזאגט אז ער זאל נישט קומען צום טיש וואס ער וועט פראווען שבת. און זאל אויך נישט זיין צווישן די וועלכע וועלן קומען אים מקבל פנים זיין ביים אנקומען אין שטעטל, און די זעלבע זאך אויך נישט זיין ביים ארויסבאגלייטן פון שטעטל. דערביי האט דער רבי אויך באווארנט אז עס וועלן אים בערלען נישט העלפן קיינע טענות און תחנונים, נאר איין זאך קען אים יא העלפן, אז ער זאל ווערן אז ער זאל ווערן אז ער זאל ווערן צוריק אנגענומען און באליבט ביי אים, איז דא איין וועג, אזוי ווי א בעל תשובה ווערט אנגענומען ביים אויבערשטן, האט ער איין וועג, אויב ער וועט ברענגען צוויי טויזנט רובל אין מזומן אויף מעות חיטים און אוועקלייגן דאס אויפן טיש, נישט א גראשן ווייניגער, יעמאלט איז די גאנצע גזירה פון נישט זיך קומען צום רבי'ן אויף יחידות און נישט זען דעם רב'ן און נישט ביים טיש און נישט ביים נישט ביים קבלת פנים נישט ביים ביים באגלייטן, יעמאלט וועט אלץ ווערן בטל. בערל האט זיך אנגעכאפט פארן קאפ, געוואלד! מיט וואס האב איך זיך אזוי פארזינדיגט? האט ער זיך געפרעגט ווידעראמאל און נאכאמאל, האט זיך געהאלטן אין איין פרעגן די שאלה, פארוואס האט אים דער הייליגער צדיק אזוי אפגעשטויסן פון זיך, דער רבי ווייסט דאך אז ער, בערל, איז גארן ניט שייך צו שאפן אזא סומע געלט, א משוגענע סומע פון צוויי טויזנט רובל, ווען ער פארקויפט זיין הויז און אלץ אין הויז, ביז צו דער לעצטער, ביז צו די לעצטע זאך וואס ער האט אין שטוב, קען ער ניט שאפן אפילו העלפט פון דעם. מסתמא האט ער זיך נישט געפירט ווי עס באדארף צו זיין, נישט געלערנט גענוג, נישט געדאווענט גענוג, וועט ער בלי נדר זוכן צו פארבעסערן זיין הנהגה. האט בערל ביי זיך באשלאסן אז ער גייט ווערן בעסער. אבער דאס האט נישט געענדערט זיין איצטיגן מצב און האט אים נישט לייכטער געמאכט אויפן הארצן. איי איי איי איי האט ער געהאלטן אין זאגן, איי איי ווען איך האב איצט צוויי טויזנט רובל האט ער געהאלטן אין איין טראכטן, און צום ערשטן מאל אין זיין לעבן האט ער טיף באדויערט וואס ער איז נישט קיין עושר, ער איז נישט קיין גביר. רבונו של עולם, דו האסט דאך גאלד אן א שיעור, וואס פאר א ווערט האט ביי דיר צוויי טויזנט קארבאנצעס? האט ער געשעפטשעט א שטילע תפילה צו דעם אויבערשטן. דער רבי איז געקומען, דאס גאנצע שטעטל איז ארויס אים מקבל פנים זיין מיט ריקודים און מיט געזאנג, אלע חסידים האבן געשעפט אין די הויפנס פון רבינ'ס תורה און קדושה, און האבן גענהנה געווען פון רבינ'ס טיש, דער רבי האט אלעמען אנגעוואונטשן געטליכע ברכות בגשמיות וברוחניות, די פאר טעג וואס דער רבי האט פארבראכט אין שטעטל איז געווען אן אמת'ער, אמת'ער יום טוב. דערנאך האבן אלע ארויסבאגלייט דעם רעבן מיט געזאנג און מיט טענץ, בלויז בערל איז געזעצן ביי זיך אין שטוב ווי אן אבל רחמנא ליצלן, די קלאנגען פון דעם כי בשמחה תצאו פון דעם זינגען זענען דערגאנגען צו אים און האבן ביי אים ארויסגערופן בלויז גרויסע גרויסע טרערן, ער האט אבער נישט אויפגעגעבן די האפענונג אז דער אויבערשטער וועט צושיקן א ישועה און מאכן אים פאר אן עושר, נישט פאר זיך חלילה, נאר כדי אראפצונעמען דעם חרם פון זיך און זיך קענען ווידער פאראייניגן מיט דעם הייליגן צדיק. א געוויסע צייט שפעטער איז טשאסניק ווידער געגאנגען אויף רעדלעך, דאס מאל איז עס אבער געווען נישט קיין שמחה, נאר א גרויסע פאניק. א בריגאדע פרעמדע סאלדאטן האט אריינגעמארשירט אין שטעטל, און עס איז ארויס א באפעל אז זיי וועלן אויסקווארטירט ווערן אין די הייזער, און דארף באזארגט ווערן מיט שפייז און נאכטלעגער, ס'איז ארויסגעגאנגען א שמועה, ס'איז ארויסגעגאנגען א קול, אז זיי דארפן אלע קריגן עסן ביי די מענטשן פון די שטעטל, און אויכעט וואו צו גיין שלאפן ביינאכט. עס האט שוין גענומען טונקלען, ווען עטליכע באוואפנטע סאלדאטן זענען אריינגעקומען צו בערל'ען אין שטוב, און האבן געמאלדן אז זיי וועלן זיין זיינע געסט. זיי האבן אריינגעטראגן מיט זיך א שווערע קעסטל וואס זיי האבן פאררוקט אונטער א בעט, זיי זענען געווען אזוי מיד און דערשעפט פון זייער לאנגן מארשירן אז זיי האבן אפילו נישט געוואלט עסן, זיי האבן אראפגעצויגן די שטיוול און האבן זיך אריינגעווארפן אין די בעטן און האבן באלד איינגעכראפעט. אינמיטן דער נאכט האט מען געקלאפט א טרעוואגע. די סאלדאטן האבן זיך אויפגעכאפט, זיך אנגעטאן אויף גיך, געכאפט זייערע ביקסן און זענען ארויסגעלויפן אין דער פינצטערער נאכט. דאס שטעטל איז אויסגעליידיגט געווארן פון די סאלדאטן פונקט אזוי פלוצלינג ווי זיי זענען געקומען. ס'איז אנגעקומען א גרויסער מיט א ווייס איך וואס מיט א רמקול איז מען ארומגעגאנגען און געשריגן אז אלע חיילים זאלן אויפשטיין און מען דארף אנטלויפן פון דא, מען דארף אוועקפארן גיך. דאס שטעטל האט פריי אפגעאטעמט, ס'איז געווארן רואיג. אבער פארטאג ווען די זון האט קוים אויפגעשיינט איז ווידער געווארן א גערודער, אן אפטיילונג סאלדאטן איז צוריקגעקומען, און צורודערטע סאלדאטן האבן זיך האבן זיך פארווייס געלאזט איבער די געסלעך פונעם שטעטל, זוכנדיג עפעס אין די הייזער, צוריקגעקומען א גרופע זיי זוכן, זיי האבן געזוכט דעם געלטשראנק, דעם דעם קאסטן וואס זיי האבן באהאלטן אונטער די בעט ביי בערלען, דאס וואס זיי האבן געזוכט. וואס די האלב פארשלאפענע סאלדאטן האבן ערגעץ פארגעסן בשעת זיי זענען ארויסגעלויפן פון שטעטל אין דער בהלה פון וואס זיי זענען אנטלאפן אין דער בהלה פון דעם אויסרופן אז זיי מוזן אלע גלייך אויפשטיין זיך אנטון און לויפן. עטליכע מאל זענען אפאר סאלדאטן פארבייגעגאנגען בערל'ס הויז און האבן זיך אפילו נישט אומגעקוקט, פונקט ווי דאס הויז וואלט גענעלם געווארן. זיי האבן געזוכט און גענישטערט אין שכנ אין שכנ'דיגע הייזער, זענען ארויסגעגאנגען אלע מיט ליידיגע הענט. אפאר שעה האט געדויערט דער זוכעניש, און דאן זענען די סאלדאטן פארשוואונדן. די אידן אין טשאסניק האבן זיך בארואיגט און האבן זיך אומגעקערט צו זייער טאג-טעגליכן לעבן. ברוך השם מ'איז פטור געווארן פון די סאלדאטן, סיי פון זייער איינשטיין דא, און סיי פון זייער קומען זוכן אז זיי האבן פארלארן דא עפעס א גרויסן קעסטל מיט געלט. וואכן זענען פארביי, בערל האט כמעט פארגעסן וועגן די סאלדאטן, און אויך וועגן דעם קאסטן וואס איז געשטאנען ביי אים אין הויז אונטער א בעט. ווען קיינער איז נישט געקומען נאך דעם קאסטן, האט בערל באשלאסן צו עפענען אים און זען וואס דארטן טוט זיך. מיט גרויס מי האט ער ארויסגעשארט דעם קאסטן פון אונטער דער בעט און האט אים געעפנט. ער איז דערשטוינט געווארן ווען ער האט דערזען אז דאס קעסטל איז געווען אנגעשטאפט מיט געלט, גאלדענע און זילבערנע מטבעות און פאפיר געלט פון פארשידענע לענדער, און אויך אנדערע ווערטפולע זאכן. ממש א גרויסן אוצר. בערל האט פארשטאנען אז דאס איז די געלט קאסע פון דער ארמיי בריגאדע וואס די פארשלאפענע סאלדאטן האבן פארגעסן ביי אים אין הויז, דאס איז דער דאס איז די געלט וואס באלאנגט צו די גאנצע בריגאדע פון די חיילים. דער אויבערשטער האט אנגענומען מיין תפילה און האט מיר צוגעשיקט דעם אוצר, האט בערל ביי זיך באשלאסן, און דאס הארץ האט זיך אים און דאס הארץ האט זיך אין אים צוזונגען. בערל האט פארשטייט זיך קיינעם וועגן דעם נישט דערציילט, ער האט אפגעציילט צוויי טויזנט רובל און האט עס איינגעוויקלט אין א זעקל און איז באלד געפארן קיין טשערנאבל. אריינקומענדיג צום רעבן האט בערל אוועקגעלייגט דאס זעקל געלט אויפן רעבן'ס טיש מיט א שטראלנדיגן פנים. דער רבי האט זיך גע'חידוש'ט, אבער אויף זיין פנים האט זיך באוויזן א שיינעם צופרידענעם שמייכל, זאג מיר בערל, וואו האסטו גענומען דאס געלט? בערל האט דעם רעבן דערציילט די גאנצע מעשה, דאן האט ער דאן האט דער רבי צו אים געזאגט, די מעשה דערפון איז אט וואס, עס איז מיר אנטפלעקט געווארן אז אין הימל איז באשלאסן געווארן צו שטעלן דיך אין א נסיון פון עשירות, שוין לאנג ווי עס איז דיר באשערט געווען צו ווערן א גרויסער עושר, דער אפהאלט איז אבער געווען וואס דו האסט קיינמאל מיט קיין איין ווארט נישט מתפלל געווען אויף עשירות, האט מען געווארט ביז דו וועסט כאטש איינמאל בעטן ביים אויבערשטן ער זאל דיר צושיקן אן אוצר, אבער אזוי ווי עס האט געדויערט צו לאנג האב איך באשלאסן דיך ארויסצוהעלפן, דאס איבעריגע פארשטייסטו שוין אליין. דאס וואס דער רבי האט געזאגט אז אט קיין ער לאזט אים נישט קומען צו יחידות, נישט מיט קבלת פנים, האט אים געוואלט ארויסברענגען ביי אים אז ער זאל בעטן דעם אויבערשטן איינמאל ער זאל ווערן א גביר. איצט וועל איך דיר געבן אן עצה טובה, זאגט אים דער רבי, צי זיך אריבער אין א גרויסע שטאט און פארנעם זיך מיט גרויסע געשעפטן, און דער אויבערשטער וועט דיר מצליח זיין. דו זאלסט אבער געדענקען אז עשירות איז גאר א גרויסער נסיון, זאלסטו שטענדיג געדענקען ווער דו ביסט און וואס דו ביסט. נאך אלעמען דארפסטו אויך וויסן אז דאס געלט וואס איז צו דיר אריינגעפאלן איז אנגערויבטע אידישע געלט, וואס די צוואה האט צוגענומען ביי די אידן, און מען האט דיך געמאכט פאר דעם אפוטרופוס, דער אייבישטער האט דיך געמאכט פאר דער אפוטרופוס צו פארטיילן דאס אויף צדקה, און מאכן מיט דעם גרויסע געשעפטן און האבן נאך געלט אויף צדקה. פאָר געזונטערהייט, און דער אויבישטער זאל דיר מצליח זיין. בערל האט געטון ווי דער רבי האט אים געהייסן, און גאר אין גיכן איז ער בארימט געווארן אלס גאר א גרויסער און ערפאלגרייכער סוחר, דאס איז געווען בערל ראפאפארט, דער פאטער און די גרינדער פון דער בארימטער ראפאפארט משפחה, וואס האט זיך קונה שם געווען מיט איר צדקה ומעשים טובים במשך פון פיל פיל דורות. מיר וועלן אם ירצה ה' ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.